מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, און ווי געזאגט די פריערדיגע מאלן, מען קען זיך אפלערנען פון דעם, אפלערנען זיך פון דעם אהבת השם, יראת השם, ווי אזוי צו דינען דעם אויבערשטן, און זיין מקושר צו צדיקים, מען זעט וואס צדיקים קענען אויפטון. מיר האלטן אינמיטן די מעשות וואס פון דעם ספר דערצייל מיר א מעשה פון הרב ניסן מינדעל וואס האט ארויסגענומען פון שמועסן מיט קינדער פון פערציג יאר אויסגעקליבן די מעשות און געמאכט דריי כרכים, מיר האלטן אינמיטן כרך ב', מיר האלטן סיפור קכ"ו מיר האלטן אינמיטן די מעשות וואס איז דער קעפל, אלע מעשות פון דעם קעפל, די קעפל פון די אלע מעשות איז תשובה און מעשים טובים. די מעשה וואס מיר וועלן דערציילן היינט איז די קעפל איז איינער דעם צווייטן האט אפגענארט. אין שטעטל וואו שמואל האט געהאט זיין שניט קראם איז שוין נישט געווען קיין סוד אז זיינע געשעפטן גייען זייער שטארק בארג אראפ.

די פאליצעס האבן זיך אויסגעליידיגט צוביסלעך, שוין מער נישט געווען דער גרויסער אויסוואל פון אלערליי סארטן סחורה ווי ס'איז געווען אמאל אין די גוטע צייטן, דער געשעפט איז אין א איז געווען אין א גרויסער מאס געווען געבויעט אויף קרעדיט און אויף שמואל'ס גוטן נאמען, נישט פון די לייכטע זאכן איז געווען פאר שמואל'ן ביז ער איז באקאנט געווארן אלס דער ערליכער קרעמער, ער האט געהארעוועט שווערע יארן אויף דעם, אין יענע יארן ווען קרעמעריי האט געמיינט דינגעריי, און ביז א קרעמער האט געמאכט א פדיון, א לעזונג, האט ער געדארפט דורכמאכן א לאנגע דינגעניש מיט א קונה, האט שמואל איינגעפירט ביי זיך אין קראם פעסטע פרייזן, כזה ראה וקדש, אן זיך דינגען, ס'איז נישטא קיין זיך דינגען מיט די פרייזן, ביי מיר דינגט מען זיך נישט, מיין פרייז איז דער נידעריגסטער, מיין מאס איז זייער אן ערליכע, אדרבה אויב דו קענסט ערגעץ אויסדינגען זיך א בעסערן פרייז, און די סחורה איז די זעלבע, און די מאס איז נישט א גענארטע, זאל דיר וואויל באקומען, אזוי האט ער געענטפערט יעדן איינעם וואס איז געקומען קויפן ביי אים, ס'איז נישט געווען קיין זיך דינגען אויף די פרייז, וויפיל ער האט געזאגט אזויפיל איז די פרייז. גלייכצייטיג האט זיך שמואל איינגעקויפט א גוטן נאמען ביי די האלסעילערס די וואס פארקויפן אים די סחורה אז ער זאל קענען פארקויפן פאר יחידים, ער האט זיך אריינגעקויפט א גוטן נאמען ביי די האלסעילערס און די פאבריקאנטן וואו ער האט איינגעקויפט זיין סחורה, טיילווייז האט ער געקויפט פאר מזומן און מערסטנטייל האט ער געקויפט אויף קרעדיט. און איז געווען א גוטער און פונקטליכער צאלער, ער פלעגט צאלן פונקט אין צייט וואס האט אפגעמאכט מיט די פאבריקאנטן און די האלסעילערס, במילא האט ער אויך באקומען א הנחה אין פרייז און קרעדיט, וויבאלד אז ער איז געווען א ערליכער מענטש האט באצאלט אין צייט האט מען אים געגעבן גוטע פרייזן. ליידער אבער האט זיך זיין מערכה געענדערט ער איז געבליבן אונטערשטעליג אין די צאלונגען, עס האבן זיך אנגעקליבן גרויסע חובות, עס איז דערגאנגען אויף אזוי ווייט אז די פאבריקאנטן האבן מער נישט געוואלט געבן אים סחורה אויף בארג, ביז ער וועט נעמען אויסצאלן זיינע חובות. דערפאר איז געווארן די פאליצעס זענען געווארן ליידיגער פון טאג צו טאג. אין איינעם א פרימארגן, נאכדעם ווי שמואל האט א שטיק נאכט נישט געקענט צומאכן אן אויג, און ער האט אין געדאנק איבערגעטראכט אלערליי וועגן ווי אזוי זיך ארויסצוקריכן פון זיין שווערן מצב, האט ער אנגענומען א החלטה, איינעם אינדערפרי איז ער אויפגעשטאנען און געמאכט א החלטה, ער האט באשלאסן אז ער וועט צופארן אין דער גרויסער שטאט וואו ער פלעגט איינקויפן זיינע שניט סחורה, און דורכרעדן זיך פערזענליך מיט זיינע קרעדיטארן ס'איז שוין א לאנגע צייט זינט ער האט זיך געזען מיט די פאבריקאנטן און די גרויסע האנדלער, ווארום נאכדעם ווי ער האט געמאכט די פארבינדונגען איז אלץ געגאנגען כשורה, די באשטעלונגען און די צאלונגען, דורך זיין פארטרויליכן געהילף. ער האט נישט געדארפט נאך אמאל פארן אין די ווייטע שטעט צו מאכן, ס'איז אלץ געגאנגען מיט דעם מיט זיין הילפער וואס ער האט געמאכט אלץ, ער האט באשטעלט און ס'איז געקומען און ער פלעגט שיקן די געלט, אלץ איז געווען בסדר. דורך זיין פארטרויליכן געהילף, איצט אבער אז עס האט זיך געשאפן א קריטישע לאגע איז נישטא קיין אנדער ברירה און ער מוז אליין פארן און זיך טרעפן מיט זיי. שמואל האט געוואוסט אז קומען צו די קרעדיטארן מיט ליידיגע הענט וועלן זיי מסתם אפילו נישט וועלן רעדן מיט אים, דעריבער איז דער עיקר ציל פון זיין נסיעה געווען צו זען זיך פריער מיט זיין גוטן יוגנט חבר וואס האט געוואוינט אין יענער שטאט, זיך טרעפן מיט זיין חבר און זען וואס ער קען אים העלפן. דער חיים יוסל איז געווען זיין נאמען. דער חבר זיינער וואס האט געוואוינט אין יענע שטאט פון די קרעדיטארן פון וואו ער פלעגט קויפן די סחורה האט געהייסן חיים יוסל. יארן לאנג האבן זיי ביידע, שמואל און חיים יוסל, געלערנט אין דער ישיבה אין נאנטער חברותא, זיי זענען געווען גוטע חברותות, אויף איין באנק געזעצן, ביי די זעלבע גמרות געלערנט, זיי זענען געווען זייער הארציג נאנטע חברים, נאכן פארענדיגן די ישיבה יארן זענען זייערע וועגן פאנאנדער געגאנגען, זיי האבן געטון פיינע שידוכים און יעדערע פון זיי איז געווען פארטון אין זיין אייגן וועלטל און זיין אייגענע טרדות הפרנסה. שמואל האט געהערט אז חיים יוסל האט מיט זיין שווער'ס הילף געעפנט א גרויסן צירונג געשעפט און מענטשן האבן געזאגט אז ער מאכט א פיינעם לעבן, האט שמואל געטראכט אז בלית ברירה וועט ער מוזן אנקומען צו זיין חבר און נעמען ביי אים א גרעסערן גמילות חסד וואס וועט אים העלפן שטעלן זיך אויף די אייגענע פיס און צוריק ווערן דער גרויסער סוחר ווי שמואל איז געווען אמאל און אנפילן די פאליצעס מיט סחורה און אלס זאל ווערן צוריק ווי ס'איז געווען. שמואל האט באלד געכאפט א שמועס מיט זיין ווייב, ער האט דערציילט איר וועגן זיין פלאן, דערביי באמערקט ער אז אזוי ווי אין קראם איז איצט די ארבעט נישט איבערן קאפ, וועט זי זיך ספראווען אן אים, זי וועט קענען פירן דעם געשעפט אן אים, דערצו איז זי דאך אזוי געניט אין דעם געשעפט ווי ער, זי ווייסט זי קען פירן דעם געשעפט פונקט ווי ער פירט עס, במילא האפט ער אז זי וועט מסכים זיין אויף זיין פלאן און ווינטשן אים הצלחה מיטן פארן צו יענע שטאט. דאס ווייב האט לאנג נישט איבערגעטראכט, נאר זי האט געגעבן א פרעג, זי פרעגט אים, ווי וועט אבער זיין ווען דיין חבר קען נישט? אדער ער וויל נישט געבן דיר א גרעסערן גמילות חסד, וואס טוט מען דעמאלט? אין דעם פאל חלילה וועל איך מוזן רעדן מיט מיינע קרעדיטארן כעני בפתח, ווי א בעטלער שטייט ביי די טיר און בעט זיך אויף א נדבה. דו האסט עפעס א בעסערן עצה? פרעגט ער זיין ווייב. יא ענפערט זי, די ווייב האט אים געענפערט איך האב א בעסערע עצה, וואס איז די בעסערע עצה? מיינע צירונגען, זי האט געמיינט ער זאל נעמען אירע צירונגען און פארקויפן, עט ער האבן געלט פון וואו צו אנהייבן באצאלן וואס ער קומט די סוחרים און די פאבעריקאנטן. שמואל האט אויסגעשטעלט אפאר אויגן אויף איר, וואס וואונדערסטו זיך זינט אונזער חתונה און פון צייט צו צייט, ספעציעל ווען די ביזנעס איז גוט, איז אין די גוטע צייטן, האסטו נישט פארפעלט צו געבן מיר א מתנה לכבוד יעדן יום טוב, אדער לכבוד מיין געבורטסטאג האסט מיר געגעבן א גאלדענעם זייגערל, אויף א קייט האסט מיר געגעבן א ברעיסלעט, א בראשקע, א דיימאנד שפילקע, אוירינגלעך, און א דיימאנד רינג, און נאך פארשידענע צירונגען וואס האסט מיר געקויפט אין אלע יארן, קענסט נעמען דאס גאנצע צירונג קעסטל צו פארמשכונען אדער צו פארקויפן, ווי דו ווילסט. אז דער אויבישטער וועט העלפן און דו וועסט מירצעשעם זיך ארויפארבעטן, וועסטו זיך וועסטו זיי אויסלעזן אדער צוריק אפקויפן נאך שענערע זאכן. אויב וועסטו עס אריינלייגן אלס א משכון וועסטו עס קענען צוריק אויסלעזן, אויב וועסטו עס פארקויפן וועסטו קענען קויפן נייע. טא נעם און פאר געזונטערהייט און דער אויבערשטער וועט דיך זיכער מצליח זיין. שמואל איז אנגעקומען אין דער שטאט און איז באלד פארפארן אין בית המדרש, וואו ער האט געדאווענט און זיך באגעגנט מיט באקאנטע אידן. וואס מאכט עפעס מיין גוטער חבר חיים יאסל? ווי גייט עס אים מיט פרנסה? האט שמואל זיך נאכגעפרעגט ביי די אמאליגע גוטע פריינד זיינע, חיים יוסל? דא רופט מען אים חיים י. ר' חיים יוסף רופט מען אים. ער הייסט נישט מער חיים יוסל. אה, ער איז א יונגערמאן, א זיידנס, א גרויסער בן תורה, א גאר פיינער בעל צדקה, אבער אין פרנסה זאל אים צוקומען וואס עס פעלט אים. דער אויבערשטער זאל אים העלפן, געהאט האט ער גאר גרויסע שאדנס, נישט פאר קיינעם געדאכט, א בעל חוב איז ער, השם ירחם. שמואל איז געקומען צו זיך טרעפן מיט זיין חבר ער זאל אים געבן א גמילת חסד, און דא הערט ער אזעלכע ביטערע נייעס. אז שמואל האט דאס דערהערט איז אים געווארן זייער שטארק ביטער אויפן הארצן, ער האט אויף א ווייל פארגעסן זיינע אייגענע צרות און האט איבערגעלעבט פאר זיין חבר'ס צרות. געוואלט האט ער באלד צוריק פארן אהיים, ער האט זיך געוואלט איינפאקן און פארן צוריק אהיים, ער האט אבער נישט געקענט פועל'ן ביי זיך אוועקצופארן און נישט זען זיך מיט חיים יוסל'ן, דערצו האט שוין עימיצער אנגעזאגט חיים יוסל'ן אז זיין חבר שמואל איז דא אין שטאט. און ער איז א פארשוויצטער געקומען צו לויפן אין בית מדרש, חיים יוסל איז געקומען צו לויפן אים זען, די צוויי ישיבה חברים האבן זיך ארום געכאפט, ארום גענומען מיט אזא ווארימקייט אז מען האט זיך קוים געקענט אפרייסן איינער פון צווייטן. שמואל האט שוין תיכף געמוזט גיין צו זיין חבר אין הויז, און זיי זענען שוין נישט אפגעטראטן איינער פון אנדערן דעם גאנצן טאג, און שפעט אין דער נאכט אריין זענען זיי געזעצן און פארברענגט צוזאמען, כאטש זיי האבן איינער דעם צווייטן כסדר געטריבן צו גיין כאפן א דרימל. מען האט געשמועסט וועגן די אמאליגע זיסע יארן אין דער ישיבה, איבערגעזאגט דברי תורה וואס זיי האבן געלערנט יעמאלט, און זיך נאכגעפרעגט אויף אמאליגע חברים, נאר אז שמואל האט געוואלט דערגיין ווי עס גייט חיים יוסל'ען מיט פרנסה, האט אים יענער, דער חיים יוסל האט אים כסדר געענטפערט אז ברוך השם, ער האט זיך נישט וואס צו באקלאגן. און פונקט אזוי האט שמואל פארזיכערט זיין חבר אז א דאנק השם יתברך ס'איז נישט צו זינדיגן. סאו איינער האט געזאגט דעם אנדערן אז ברוך השם ס'גייט גוט, כאטש אז ביי ביידן איז געווען זייער ביטער דער מצב. און וואס האט דיר מיין טייערער חבר געבראכט אין אונזער שטאט? האט חיים יוסל געפרעגט שמואל'ן, ביסטו געקומען צוליב געשעפט זאכן? צו אפשר האט זיך דיר סתם אזוי פארבענקט צו זען זיך מיט דיין אלטן חבר חיים יוסל? וואס ביסטו געקומען אהער? איך ווייס, אפשר טאקע צוליב ביידע זאכן. אזוי האט שמואל געענטפערט צו חיים יוסל'ן, ער האט אים געענטפערט מיט א מיט אזא מין שמייכל וואס האט ביי חיים יוסל'ן ארויסגערופן א פארדאכט, ער האט געזען אז עפעס איז דא נישט בסדר. ער האט פארשטאנען אז זיין חבר איז אויף צרות, ער האט שוין פארשפארט אויסצופרעגן אים וועגן זיין לאגע אין פרנסה, מיט דעם שמייכל וואס האט אים געזאגט איז ער געקומען אויף ביידע זאכן, האט ער שוין פארשטאנען אז דער מצב איז ביי אים נישט נישט אזוי נישט אזוי גוט. אויף מארגן נאכן דאווענען און נאכן אפפרישטיקן האבן זיך ביידע חברים אנטשולדיגט איינער פאר דעם אנדערן, און יעדער פון זיי האט אוועקגעאיילט צו ערלעדיגן זיינע געשעפטליכע עניינים. קודם איז שמואל אוועק צו זיין הויפט קרעדיטאר, א באקאנטער פאבריקאנט וועלכער פלעגט יארן לאנג צושטעלן די גרעסטע טייל פון זיינע באשטעלונגען פאר זיין שניטקראם. ער איז געגאנגען צו דעם גרעסטן פאבריקאנט וואס פלעגט אים געבן די מערסטע סחורה וואס ער פלעגט פארקויפן, שמואל איז געווען איבערראשט ווען דער פאבריקאנט האט אים אויפגענומען מיט א הארציגן שלום עליכם, ער האט געמיינט אז ער וועט נישט וועלן רעדן מיט אים, ער קומט אים אזויפיל געלט, איך האב געווארט אויף דיין קומען, האט דער פאבריקאנט אנגעהויבן מיט א ווארעמען קבלת פנים, איך ווייס אז דו געפינסט זיך איצט אין א שווערע פינאנציעלע לאגע, מיר קענען זיך נישט פון נעכטן, און דו האסט ביי מיר נישט פארלארן אפילו א הארעלע פון דיין נאמנות, פון דער אנדער זייט און פון א ריין סוחרישן שטאנדפונקט ווייס איך אז דער איינציגער וועג פאר מיר נישט צו פארלירן דעם חוב וואס דו ביסט מיר שולדיג איז צו געבן דיר א מעגליכקייט צו שטעלן זיך אויף די פיס, דעמאלט ווייס איך אז עסט מיר קענען באצאלן, אז איך וועל דיר נישט העלפן עסטו פארלירן אלץ, עסט מיר נישט קענען באצאלן. דעריבער, זאגט דער זאגט דער פאבריקאנט, האב איך באשלאסן צו באנייען דיין קרעדיט ווי געווען. אויך די אנדערע קרעדיטארן האבן מיט מיר מסכים געווען, די אנדערע מענטשן וואס האבן געארבעט פאר דיר, וואס האבן געמאכט פאר דיר סחורה האבן אויכעט מסכים געווען, אז די ערשטע זאך דארף מען דיר געבן סחורה אנצופילן די ליידיגע פאליצעס אין דיין קראם, מיר שטעלן דיר נישט קיינע תנאים, מיר פארלאזן זיך אויף דיר אז דו וועסט נישט אז דו וועסט נישט נאר באצאלן פאר די נייע סחורה, נאר צוביסלעך אויסצאלן אויך דיינע חובות, מיט אן אנדער בעל חוב וואלט מען זיך געדארפט דינגען, מיט שמואל'ן איז אנדערש, ער איז אזא ערליכער מענטש אז מען פארלאזט זיך אויף אים, און מ'עט אים געבן א האנט עט ער זיכער אפצאלן אלץ וואס ער האט. ובכן, מאך דיינע באשטעלונגען און פאר אהיים געזונטערהייט און זיי מצליח. אויף אזא ישועה האט זיך שמואל גארנישט געריכט, ס'איז ממש א ישועה מן השמים. ער איז געווען טיף גערירט און גרויס דאנקבאר, קודם צום אויבערשטן און דערנאך צו דעם אויבערשטנ'ס גוטע שלוחים. פארטיג געווארן מיט זיינע קרעדיטארן, האט זיך שמואל געלאזט גיין צו דעם שטאטישן. גרויסן געשעפט צו פארזעצן זיין ווייב'ס תכשיטים, ער האט געוואלט גיין דארטן אדער פאר'משכּונ'ען אדער פארקויפן זיין ווייב'ס תכשיטים וואס זי האט אים מיטגעגעבן אז ער זאל עס מיטנעמען און קענען האבן געלט אויף צו קויפן נייע סחורה, אבער באלד פאלט אים איין א געדאנק, אז אייגנטליך דארף ער דאך נישט פאר'משכונ'ען די דאזיגע ווערדפולע הארציגע מתנות וואס זיין ווייב האט אזוי צערטליך געשעצט, וואסערע א גליקליכע איבערראשונג ס'וואלט געווען פאר איר ווען ער קומט צוריק און ער ברענגט איר צוריק דעם גאנצן קעסטל מיט אירע צירונגען, נישט געעפנט אפילו. ער פארטראכט, ער פארטרייבט אבער תיכף דעם דאזיגן געדאנק, פאר זיינע אויגן שווימט אויף זיין חבר'ס פנים, און ווי ער האט זיך באמיט צו מאכן דעם אנשטעל אז די פרנסה איז ביי אים כשורה, ווי ער האט אים געזאגט, דער חבר חיים יוסל האט אים געזאגט, ברוך השם נישט צו פארזינדיגן, פאר זיך קומט אויס אז ער האט דאס גאר נישט געדארפט, ווייל זיי האבן אים געזאגט אז זיי גייען אים געבן קרעדיט, און ער קען צוריק פארן מיט די נייע, מיט דעם נייעם באשטעלונג, און ער האט צו אפצאלן דאס, און ער האט צו אפצאלן די אלטע, אבער. אויפן וועג צו גיין צו פארמשכנען, טראכט ער, וואס דארף ער פארמשכנען, בעסער אריינברענגען די ווייב צוריק, ער דארף עס דאך נישט, אבער עס איז אים אריינגעקראכן אין קאפ א מחשבה, וואס טוט מען מיט דעם חיים יוסל'ן? שמואל האט געוואוסט וואס ער דארף טון, ער גייט אריין אין די אין דעם גרויסן פלאץ וואו זיי קויפן די שיינע צירונגען, און באקומט טויזנט רובל אויף די משכון. ער לאזט זיי איבער די משכון און ער נעמט ביי זיי טויזנט רובל, און אז ער צוריקברענגט די טויזנט רובל וועלן זיי אים אפגעבן די צירונגען פון זיין ווייב. ער ציילט איבער די צוואנציג פופציג רובלדיגע באקנאטן, ער האט געקראגן פופציגערס, ער ציילט איבער צוואנציג פופציגערס איז דאס טויזנט רובל, לייגט זיי אריין אין א קאנווערט און גייט ארויס זייער א פרייליכער. דער מענטש וואס האט אים געגעבן גענומען די משכון און אים געגעבן די טויזנט רובל האט זיך זייער געוואונדערט, א מענטש פארזעצט נעבעך זיין ווייב'ס צירונגען און גייט ארויס מלא שמחה, איר האט געהערט אמאל אזא מעשה? אז איינער קומט פאר'משכונ'ען די ווייב'ס צירונגען דארף ער קומען א איינגעבויגענער, א צובראכענער, און דא קומט ער אריין און גייט ארויס מיט א שמחה. שפעט נאך האלבן טאג קומט שמואל צוריק צו חיים יאסל'ען אין הויז, באלד קומט אויך אריין חיים יוסל, ביידע זענען פארשמייעטע און צופרידענע, זייער צופרידן זיך צו טרעפן, שמואל האט זיך תיכף גענומען גרייטן צו פארן אהיים מיטן פארנאכטיגן צוג, פארנאכט פארט ארויס א צוג, א באן, צו זיין שטאט, וועט ער זיך גרייטן צו אהיימפארן, איך האב שוין ברוך השם ערלעדיגט וואס איך האב געדארפט און מוז שוין צוריקפארן אהיים, איך מוז גיין אהיים צוריק צו מיין קראם צו פארקויפן סחורה. אזוי האט זיך שמואל פארענטפערט צו זיין חבר חיים יוסל. חיים יוסל און זיין פרוי האבן שמואל'ן שטארק געבעטן איבערבלייבן און פארברענגען כאטש נאך איין טאג. אזא טייערער און זעלטענער גאסט מוז בלייבן נאך א טאג. אבער שמואל האט זיך נישט געלאזט איבעררעדן, ער האט אויף גיך איינגעפאקט זיינע זאכן, דעם טלית און תפילין און דעם פעקל מזונות וואס חיים יוסל'ס פרוי האט מיט גוואלד אריינגעשטופט אין זיין אין זיין רענצל ער זאל מיטנעמען אויפן וועג. בשעת חיים יוסל איז ארויסגעגאנגען באשטעלן א דראשקע ס'זאל אים פירן צו דעם צוג, האט שמואל זיך דערמאנט אז ער האט נאכנישט געזאגט דעם יום תהילים, האט ער געעפנט דעם תהילים וואס איז געלעגן אויפן טיש און האט געזאגט די עטליכע קאפיטלעך תהילים, ביז דער ביז דער חיים יוסל איז צוריק געקומען מיט די דראשקע וואס ער האט ברענגען מען זאל אים פירן צו דעם באן, האט ער געזאגט תהילים, באלד איז געקומען חיים יוסל מיט דער דראשקע, דער פורמען דער דער קוטער, דער וואס פירט דאס דער קוטשער, האט זיך צוגעאיילט, אויב איר ווילט נישט פארשפעטיגן דעם צוג, טא מוזן מיר גלייך פארן, ס'איז שוין שפעט, מ'דארף כאפן די באן, האט געזאגט דער קוטשער, האבנדיג אינזינען צו באווייזן צו נעמען נאך א פאסאזשיר צום וואקזאל. ער האט געוואלט אריינכאפן, ער זאל נאך קענען נעמען נאך איינעם און מאכן צוויי מאל געלט פארן פירן ביזן באן. חיים יאסל האט געכאפט דעם רענצל און איז צוזאמען מיטן אורח אוועקגעפארן צו דער באן סטאנציע, און מיטגעפארן מיט אים. שמואל האט איצט געזען ווי נאנט און הארציג חיים יאסל איז צו אים. ער האט זיך אבער געוואונדערט אויף זיין איצטיגער צוטומלטקייט. וואס ער איז געפארן אים באגלייטן צום וואקזאל אן א רעקל און אין א בלויזער נאר מיט א יארמולקע. ווי ער געדענקט חיים יאסלען פון אמאל איז ער דווקא געווען א מיושב'דיגער, נישט קיין צוטומלטער, האט זיך שמואל גע'חידוש'ט, מסתם איז ער צוטראגן וואס איך פאר אוועק אזוי גיך, אזוי האט שמואל געטראכט. ווען זיי זענען ביידע אנגעקומען צו דער באן סטאנציע איז נאך געווען א האלבע שעה ביז די באן דארף אנקומען, ס'איז געווען א שעה צו דער שקיעה, און חיים יוסל האט א זאג געטאן צו זיין חבר, ווייסט וואס, ס'וואלט געווען א גלייכע זאך מיר זאלן דא דאווענען מנחה, מילא וואס ס'מאכט זיך אין באן קען זיין ענג, מ'קען אמאל פארגעסן, איז בעסער דא דאווענען, אז דו וועסט אפדאווענען וועל איך שוין אויך דא דאווענען, וועלן מיר ביידע דאווענען מנחה דא צוזאמען, דער צוג קען זיך פארשפעטיגן, און ביז איך וועל קומען אין בית המדרש וועט אפשר זיין צו שפעט, שוין זיין נאך די שקיעה צו דאווענען מנחה, נאר דו וועסט מיר מוזן אויף א ווייל געבן דיין היטל און דיין רעקל אויף צו דאווענען מנחה, מען קען דאך נישט דאווענען אן א בגד, ווי דו זעסט האב איך פון גרויס איילעניש, כ'האב געמיינט אז מ'וועט פארשפעטיגן די באן, פון גרויס איילעניש האב איך פארגעסן אנצוטון מיין רעקל, אך אך ווי דער קאפ איז קליין, הי, איך האב פארגעסן אנטון מיין רעקל. שמואל האט זיך געשטעלט דאווענען מנחה אין א ווינקל פון דעם ווארט צימער וואו מען ווארט אויף די באן, ווען ער האט געענדיגט דאווענען האט ער חיים יאסלען געגעבן זיין היטל און זיין רעקל, און חיים יאסל האט זיך געשטעלט דאווענען מנחה אין זעלבן ווינקל וואו שמואל האט געדאווענט. אז ער האט געהאלטן ביי עלינו, האט זיך דערהערט דער קלונג אז דער צוג קומט אן. חיים יוסל האט צוריקגעקערט שמואל'ן דעם היטל און רעקל. ביידע חברים האבן זיך זייער הארציג ארומגענומען, זיי האבן זיך צוקושט און זיך געזעגנט מיט הארציגע וואונטשן. דא איז שמואל איינגעשטיגן אין וואגאן און דער צוג האט זיך גערירט און איז אוועקגעפארן. ווען דער צוג איז שוין געלאפן אין פולן שוואונג, און שמואל האט אין בוזעם קעשענע געזוכט דעם בילעט צו האלטן פאר דעם קאנדאקטער, האט ער דארט אנגעטאפט עפעס א נייע דינע פעקעלע. ער האט עס ארויסגענומען, און איז געווען דערשטוינט צו זען אז עס זענען דא געווען איינגעוויקלט צען הונדערט רובל'דיגע באנקנאטן. אז מ'האט אים אריינגעלייגט אין רעקל, ווען ער האט געדאווענט מנחה האט ער אים אריינגעלייגט אין רעקל ווייסט אויס טויזנט רובל, דאס האט אים זיין חבר אריינגע'גנב'עט ביים לייען דאס רעקל צו מנחה, האט אים אריינגעלייגט אין די קעשענע אינמיטן דאווענען א מעטפה, א קאנווערט מיט הונדערט רובל'דיגע באנקנאטן וואס ער האט אים אריינגעלייגט טויזנט. איצט האט שמואל פארשטאנען אז נישט פון צוטומלקייט האט חיים יוסל פארגעסן דעם רעקל, ער האט ספעציעל נישט גענומען דעם רעקל ער זאל קענען לייען ביי אים דעם רעקל אויף דאווענען מנחה, און ביים דאווענען מנחה אז ער זעט דאך די מצב פון שמואל'ן האט ער אים אריינגעלייגט טויזנט רובל. חיים יוסל האט מיך איבערגעקליגט האט שמואל געטראכט, און עס האט אים זייער פארדראסן, אבער א שטיקל טרייסט האט ער יא געהאט, וואס איז געווען זיין טרייסט ווען חיים יוסל האט אויף מארגן אינדערפרי געעפנט דעם תהילים נאכן דאווענען צו זאגן דעם יום תהילים, האט ער אויך אין גרויס איבערראשונג געפונען אין דעם תהילים צוואנציג פופציגערס וואס איז אויכעט טויזנט רובל. מ'זעט דא די געטריישאפט פון איינער צום צווייטן, ביידע זענען געווען אויף צרות ער איז געגאנגען און האט אוועקגעגעבן זיין ווייב'ס צירונג אויף א משכון און אוועקגעלייגט אין דעם תהלים טויזנט רובל, און דער חיים יוסל איז געגאנגען ערגעץ און געקראגן מען ווייסט נישט פון וואו טויזנט רובל, און האט געקומען צו מיט אים און געפארן מיט אים צום באן, און האט אים מיט א תירוץ אז ס'איז שוין באלד די שקיעה, ביז ער וועט אהיימקומען וועט ער נישט קענען דאווענען מנחה, איך קען נישט דאווענען אן א רעקל, ער איז געקומען ספעציעל אן א רעקל און געדאווענט מנחה און אריינגעלייגט דארטן אויכעט א טויזנטער, דא זעט מען ווי די מעשה, ווי די קעפל פון די מעשה איז, ווי מיט א געפיל איינער דעם צווייטן האט. אפגענארט. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.